זייט עף קאסעט דרײַ, המשך. זיי זענען געגאנגען זען די זיבן וואונדער פון דער וועלט. מען האט געוויזן א קו מיט צוויי קעפ, געבראכט פון אינדיע, א צונויפגעוואקסענעם צווילינג מיידלעך, געבראכט פון כינע, און צוויי קליינע ליליפוטן, איינעם א יאפאנער און דעם צווייטן א נעגער. די דיקסטע מיידל פון דער וועלט, וואס האט געוועגן העכער פֿינף הונדערט פונט, אַ מאַן מיט אַ פּנים פֿון אַ לײב, אַ יונגע מײדל מיט גרױע האָר, אַ נעגער-פֿרױ װאָס קריכט װי אַ בער, און אַ װילדן אינדיאַנער װאָס אַ קאַפּיטאַן האָט ערשט אַנטדעקט. זײ האָבן באַצאָלט צו פֿינף סענט פֿאַר די זיבן װוּנדער פֿון דער װעלט, װאָס מען האָט געבראַכט פֿאַר זײ פֿון אַלע עקן פֿון דער װעלט. װוּ די נאַטור באַשאַפֿט עפּעס אױסטערלישס, מעג עס זײַן אױף די פֿאַרבאָרגענע װיסטע אינדזלען, געפֿינט מען עס אױס, און מען ברענגט עס קיין קאני איילענד און מען ווייזט עס פאר פֿינף סענט. אין אן אנדער ארט האט מען פארשפראכן צו ווייזן די כישוף מאכעריי פון עגיפטן, געטריבן פון חליף פון מצרים, און ווי א צייכן אז מען זאגט אמת, האט דער גרויסער טונקעלער חליף פון מצרים געהאלטן א כינעזישן יונגל. ער האט אים געלייגט שלאפן אויף א בעזים, און האט אים געמאכט רוען אין דער לופטן און האט אים געהויבן אין דער הייך. נאר אלצדינג וואס דער חליף האט געהאט צו ווייזן האט ער געוויזן אינדרויסן בחינם פאר אלע מענטשן, די וועלכע האבן באצאלט א ניקל און זענען אריינגעגאנגען האבן אינעווייניג שוין גארניט געזען. פאר נאך פֿינף סענט האבן זיי זיך געפונען אין כינע און געזען די שלאפנדיקע כינעזישע פרינצעסין מיט אירע קליינע צונויפגעקוועטשטע פיסעלעך מיט די גאלדענע פאנטאפעלעך אויף די פיסעלעך. און פאר נאך א ניקל האבן זיי זיך געפונען אין אלאדינ'ס כישוף לאמפ, וואו דער גרויסער שטארקער אלאדין דער אפגעברענטער אראבער מיט די אוירינגלעך אין אויער, מיט די גרויסע שטארקע ליפן איז אויפגעשטאנען פאר זיי פון זייערע קינדער חלומות, פון די ביכלעך ארויס איז ער לעבעדיג געווארן, אט שטייט ער פאר זיי אלאדין פון טויזנט און איין נאכט, רייבט דעם כישוף לאמפ און עס באווייזט זיך אין דער לופט א טיש געדעקט מיט גאלדענע און זילבערנע כלים. אלאדין נעמט א קרוג אין האנט אריין און גיסט פון אים וויין ארויס. אלאדין רייבט דעם כישוף לאמפ און עס קומט צו פליען א ווייסע טויב, א דינערין פון דעם לאמפ און שטעלט זיך אויף זיינע פלייצעס און רוימט אים איין א סוד אין אויער אריין, א שליחות פון א געהיימער פאר'כישופ'טער וועלט. זיי זענען געגאנגען פון איין כישוף פאלאץ צום צווייטן, עס האבן זיך פאר זיי אויפגעעפנט די געהיימענישן פון אינדיע, די פארבארגענישן פון מצרים און די סודות פון דער ווייטער פארכישופטער אראביע. עס האט זיך זיי געדאכט אז זיי לעבן אין דער צייט פון טויזנט און איין נאכט ווען מען האט נאך נישט געפונען דעם וועג קיין אינדיע און זענען זיך אין די פארכישופטע לענדער פון אלטן אריענט.

זיי האבן זיך אויסגעזעצט אויף צוויי פערד, באקליידט זיינען זיי געווען די פערד מיט רייכע מאנטלען ווי די פערד פון אן אראבישן אנפירער. גרויסע טייערע בריליאנטן און רויטע שמאראגדן און סאפיר שטיינער, רויב פון געפאנגענע פרינצעסנס און פון מלחמה געפאנגענע כאליפן זיינען געהאנגען אויף די פערד, און פון א טייערער אראבישער בלוטראסע זיינען די פערד געקומען. פֿון די ברייט ציטערנדיקע נאָזלעכער האָט געשלאָגן אַ רויך, און פֿון איידל דעליקאַטן מוילשניט האָט געשלאָגן אַ שוים. און אַ פּרינץ מיט אַ פּרינצעסן זיצן האַנט אין האַנט אויף די פֿערד, מאַשע און טשאַרלי, און פֿאַר זיי אַנדערע פּרינציפּן און פּרינצעסנס, און זיי פֿאָרן אויף די פֿערד, יאָגן איינס דאָס אַנדערע און קענען זיך קיין מאָל נישט כאַפּן. וווּהין רייטן די פּרינצן? אין דעם לאַנד פֿון חלום און דער אייביקער פֿרייד און יוגנט אַריין. א מינוט די רייזע. פון האלז די פערד א ראדשפאן דער מהלך. אבער וואס איז דער חילוק? די וואר א מינוט. אייביג דער חלום. און באלד זיצן זיי אין א פליקארב. עס הייבט זיך א קארב אין דער לופטן העכער און העכער. עס אנטפלעקט זיך פאר זיי דער גרויסער הימל.

און עס האט זיך באוויזן דאס שיינענדיגע ליכט פון די שטערן מיט די קאמעטס. קאני איילענד איז פארוואנדלט געווארן אין א חלום ווי לעגענדארע שטאט פון די קינדערביכלעך ארויס. די קינדער יארן זענען צוריק אויפגעשטאנען לעבעדיג און אלץ איז אין דער וואר געקומען. אלע מעשות זענען אמת געווארן און מענטשן, גרויסע מענטשן לעבן ווי קינדער האבן לעבעדיג געמאכט א קינדער שטאט פון די מעשה ביכלעך ארויס און לעבן אין איר. איבער קאָני אײַלאַנד הענגט אַ גאָלדענער רױטלעכער נעבל, אַלע לעבן אין דעם נעבל, גײען און װאַקלען זיך װי שיכּור, װי זײ װאָלטן געלעבט אין אַ חלום. פֿון די געװעלבער אַרױס גיסן זיך טײַכן ליכט, רױטע, געלע, עס זײַנען געמאַכט די געװעלבער װי גרױסע קינדער-הײַזלעך, און פֿאַר די געװעלבער שטײען גרױס-געשניטענע ליאַלקעס און האַלטן טראָמפּײטן אין די הענט און שפּילן. עס דאַכט זיך, אַז מע לעבט אין אַ גאָר קינדערשער װעלט, אין דער כישוף-וועלט פון די קינדער-יאָרן. אַלע, אַלע, די גאַנצע וועלט זיינען צוריק געוואָרן גרויסע קינדער. אַז זיינען געזעסן אין דעם וואַגאָן צוריק אַהיימצופאָרן, האָבן זיי זיך ביידע ווי אויפגעכאַפּט פון אַ חלום, וואָס זיי האָבן דורכגעלעבט. ווידער זיינען זיי זיך פאָרגעקומען פרעמד, זי האָט געפילט אַ שנור אויפן האַלז, וואָס עס האָט איר ווער פאַרוואָרפן, און טשאַרלי'ן האָט זיך געדאַכט, אַז ער האָט גערעדט אַ גאַנצן טאָג נאַרישקייטן, און צו וואָס? און פאר וועמען? נאר דאך האבן זיי ביידע געפילט ווי עפעס האבן זיי דורכגעלעבט צוזאמען, עפעס אזעלכעס וואס האט זיי ביידן אויף א מינוט זייער נאנט צונויפגעבראכט, און דאס וואס איז געשען קען שוין ניט אפגעווישט ווערן. זכרונות פון אן אנגענעמענעם חלום וואס פארוועבט זייערע מידע מוחות. זיי, און דער גאנצער וואגאן מענטשן, האבן געכאפט א לעצטן בליק אויף קאני איילענד. הויכע פייערדיגע טורעמס האבן זיך געהויבן אין דער הייך איינער נאכן אנדערן. פייער ברענענדיגע רעדער האבן זיך געדרייט אין דער לופטן און זיי האבן זיך געהאלטן אין חלל ווי דורך א נס. שטאלץ און אומגעווענליך שיין און ווי גארנישט פון דער וועלט האט זיך געוויזן די פייער ברענענדיגע טורעמס אויף די פייער ברענענדיגע הייזער. און זיי האבן אויסגעזען ווי קופאלן און טורעמס פון הייליגע געטליכע טעמפלען וועלכע זיינען פון הימל אראפגעפאלן. עס האָבן אױסגעזען די רעדער און די ברענענדיקע גאַסן אין דער לופֿטן און די ברענענדיקע שפּיצן פֿון די טורעמס, װי טעמפּלען געטלעכע, װי אַ מעקאַ, װי אַ ירושלים, און זײ האָבן געצױגן צו זיך מיט זײערן מאַיעסטעטישן, װוּנדערלעכן הײליקן גלאַנץ, און יעדער אײנער האָט אין האַרצן געבענטשט און געדאַנקט די הײליקע װוּנדער-שטאָט קאָני-אײַלאַנד, װאָס ברענגט פֿרײד, נחת און שפּילערײַ צו מיליאָנען. קאפיטל צען. די כלה וויל ניט. אינדערהיים זיינען מאשע'ס עלטערן אומרואיג געווארן, וואס מאשע איז אוועק אין קאני איילענד און מען זעט זי ניט. עס איז שוין געווען שפעטלעך אויך, די צייט פון אוונט-ברויט. דער טיש איז געדעקט געווען, דאס געשליפענע גלאזווארג, וואס אהרנ'ס ווייב האט זיך אנגעקויפט אין שטוב, זייט עס איז איר גוט געגאנגען, האט געפינקלט פון גלעזער-שענקל ארויס, און מאשע'ס מוטער ראזע איז געזעסן ביים געדעקטן טיש אן אומגעדולדיגע, אמאל געקלימפערט מיטן גאפל, אמאל אוועקגעשארט א טעלער און געקלאפט מיט די ליפן, נא דיר א קולי איילענד! אהרן אן א ראק איז געשטאנען ביים אפענעם פענסטער און ארויסגעקוקט אומגעדולדיג אויף מאשע. דער ווייב'ס קלאפן מיט די ליפן האט אים דענערווירט, ווארום כאטש עס איז נישט געווען קיין אויסערגעווענליכס אין מאשע'ס זאמען זיך, האָט זי דאָך מאַשעס פֿאַרשפּעטיקן אױפֿגערעגט. װאָס פֿאַר אַ קלײניקײט עס האָט זיך נישט געטראָפֿן מיט מאַשען, האָט זי באַלד באַאומרואיקט, װי מען באַאומרואיקט זיך שטענדיק װעגן אַ גרױסן אוצר. האָט אַהרן אָפּגעבױגן דעם קאָפּ פֿון פֿענצטער און געברומט, ראָזע! לאָז מיך שױן גײן, ראָזע! די איבעריקע קינדער זײַנען נישט געװען אין שטוב, געװען אַרױסגעפֿאָרן אױף זומער-װאױנונגען, נאָר טאַטע-מאַמע זײַנען איבערגעבליבן מיט מאַשען צוליב דעם אױסשטײַער, עס האָט טאַקע געהאַלטן קורץ פֿאַר מאַשעס חתונה. װוּ איז זי געגאַנגען, ראָזע? װוּ? כ'האב דיר געזאגט קיין קוני איילענד, זי האט געוואלט זיך אויסבאדן. און מיט וועמען איז זי געגאנגען אין קוני איילענד? וואס פרעגסטו מיך? דו ווייסט ניט? זי האט דאך געזאגט זי גייט מיט טשארלין אין קוני איילענד זיך באדן. מיט טשארלין, הא? ראזע, מיט טשארלין איז זי געגאנגען אין קוני איילענד און דער אנקל האט מיך אנגעקלונגען אז ער קומט באלד אריין מיט דער מאשין זי ארויסנעמען. דער אנקל האט מיך היינט געפרעגט א מאל צען אויף איר. גיי זאג אים אז זי איז געגאנגען מיט טשארלין אין קוני איילענד. גיי זאג אים מיט טשארלין. איצט וועט ער באלד אריינקומען און זי וועט נישט זיין. איז געגאנגען מיט טשארלין אין קוני איילענד. הא ראזע? שיין זעסטו אויס, הא? וואס בין איך שולדיג? איך האב זי דען געזען? אויפגעכאפט זיך אינדערפרי איז זי אוועק. וואס האב איך געזאלט טון? גיי זאג דעם תירוץ דעם אנקל. גיי זאג אים ער וועט דאך באלד זיין וועסטו דאס אים זאגן. אהרן, וואס שרעקסטו מיך, אהרן? נאר אהרן האט זיך באלד אויך דערשראקן פאר שרעק וואס ער האט אנגעווארפן, האט ער זיך געפרואווט ארויסנעמען פון שרעק. ראזע, לאז מיך אפ, ראזע, דאס קינד איז זיך געגאנגען באדן, וועט באלד צוריקקומען. וואס מאכסטו חתונות? איך מאך חתונות? דו מאכסט חתונות! ראָזע, לאָז מיך אָפּ, ראָזע! נאָר באַלד זײַנען זײ באַפֿרײַט געװאָרן פֿון שרעק, װאָס זײ האָבן אָנגעװאָרפֿן אײנער אױף דעם אַנדערן. אין שטוב איז געקומען צו לױפֿן מאַשע, טאַטע-מאַמע האָבן פֿרײַ אױפֿגעאָטעמט. אין מאַשעס אױגן איז געװען אַ גלאַנץ פֿון טרערן און כּעס. זי האָט זיך אַ מינוט אָפּגעשטעלט אין מיטן שטוב און אָנגעקוקט טאַטע-מאַמע מיט אַ רחמנות און װײנענדיקן בליק.

אפשר שיקן נאך א דאקטער? מיר פאלן דאך פון לעבן מאשע, וואס איז דיר מאשע? האט זיך די מאמע געבעטן. מאשע איז אבער שטום געבליבן הינטער דער פארשלאסענער טיר. און וואס וועט איצט זיין ראזע? האט דער מאן געפרעגט ווי די ווייב וואלט נאך אליין אין דעם אומגליק שולדיג געווען. איך וועל אהינגיין צו די שנארערס און די אויגן זיי אויסדראפען דער מאמען מיטן זון.

דא האט זיך פלוצלינג מאשע'ס טיר אויפגעפראלט און די מיידל מיט ברייט אויפגעריסענע אויגן האט געשריגן צום טאטן, מאמי, איך וועל נישט חתונה האבן מיטן אנקל! איך וועל נישט! איך וועל נישט! טאטע און מאמע האבן זיך אנגעקוקט ווי דאס אומגליק אליין וואלט מיטן דונער אריינגעקומען. וואס רעדסטו? וואס זאגסטו? מאשעלע, וואס טוט זיך מיט דיר?

אין איר אַרײַנצופֿאַלן. ער האָט זיך צוריק געזען אַן אָפּערעיטאָר, ער איז געווען פֿאַרצווייפֿלט. נאָר ווי שטענדיק אין אַזאַ פֿאַל, ווען אַהרן האָט זיך פֿאַרלאָרן, האָט אויך איצט ראָזע גענומען די לאַגע אין אירע הענט אַרײַן. אַהרן, גיי אַוועק, זעץ זיך צום טיש עסן. דער אָנקל וועט באַלד אָנקומען, האָט זי געזאָגט מיט אַ באַפֿעלערישן טאָן. אַהרן האָט געפֿאָלגט, זיך אַוועקגעזעצט בײַם טיש און גענומען ברעכן די הענט. וואָס וועט איצט זײַן? וואָס? אהרן, הער אויף, דער אנקל וועט אנקומען, ער דארף גארניט וויסן, ער דארף גארניט אנזען. אהרן האט איינגעזען אז די ווייב איז גערעכט, האט ער אויפגעהערט און געפרואווט רואיג זיצן. וואס איז געשען? גארניט איז געשען. געפארן מיטן בחור אין קוני איילענד, האט זיך איר דער קאפ פארדרייט, זי וועט איבערשלאפן די נאכט, וועט זי זיך אויסניכטערן. אהרן האט איינגעזען אז די ווייב איז גערעכט, איז ער שוין גאר רואיג געווארן, און אז דער אנקל איז אריינגעקומען האט ער געטראפן די צוויי זיצן ביים טיש און עסן זיך געמיטליך. וואו איז מאשע? האט דער אנקל געפרעגט נאך זייענדיג ביי דער טיר, איידער ער האט זיך נאך באגריסט האט ער דערזען אז מאשע איז ניטא ביים טיש. העלא מאזעס! זייט דער אנקל איז א חתן געווארן האט אים ראזע אויפגעהערט צו טיטולירן מיט אנקל, נאר גערופן אים בלויז ביים נאמען מאזעס, וואס האט זיך אויסגעדאכט אז עס פאסט זיך מער פאר א חתן בחור. העלא מאזעס האט זיך ראזע אפגערופן, מאשע האט א קאפווייטאג, האט זי זיך אביסל צוגעלייגט ביי זיך אין צימער, און איידער דער אנקל האט נאך צייט געהאט זיך אוועקצוזעצן האט זי שוין אריינגערופן אין צווייטן צימער, מאשע! מאשע! זע נאר ווער עס איז דא! וואו איז זי געווען וואס דער קאפ טוט איר וויי? האט דער אנקל געפרעגט. אהרן איז בלייך געווארן און דערשראקן, ווי יעדער מאל ווען עס מאכט זיך אים עפעס נישט גלאט, ווערט ער באלד צעמישט און פארלירט זיך. ראזע אבער האט זיך נישט פארלארן. זי איז געווען אין קוני איילענד זיך אויסבאדן, אזעלכע היצן, אהיימגעקומען א ברוגז'ע, מאזעס האט זי געוואונקען מיט די אויגן צום אנקל, זאל ער צוגיין זי ארויסרופן, וועמען זי וועט אפזאגן, אבער אים, האט די אידענע קאקעטיש צוגעוואונקען. אהרן איז נאר בלייכער געווארן, געשראקן זיך, ראזע האט אים בארואיגט מיט א וואונק, דער אנקל איז ווייטער געבליבן זיצן ביים טיש, גלייכגילטיג געזאגט ווי פאר זיך, אז זי וויל זיך ברוגזן זאל זי זיך ברוגזן, ארויסגענומען א דיקן ציגאר פון גאלדענעם ציגארן-טאש, איינעם צוגעווארפן אהרנען, דעם אנדערן אפגעביסן, אויסגעשפיגן און געקייט אים אין מויל און געפרעגט אהרנען. וואס מיינסטו, דער נייער קאלעקטאר וואס איך האב אנגעשטעלט פאר די הייזער דאונטאון, ווי רופט מען אים דארט, יודל דער רעסטאראטאר, ער וועט זיין אלרייט? כ'ווייס ניט וואס דער אנקל דארף נייע מענטשן, אויף פרעמדע מענטשן איז זיך קיינמאל נישט גוט צו פארלאזן, האט זיך אהרן אפגערופן מיט מער דרייסטקייט. אויף פרעמדע מענטשן איז נישט גוט זיך פארלאזן, הא, אהרן? האט דער אנקל געזאגט גלייכגילטיג, אויפגעהויבן זיך צוגעגאנגען צום שפיגל, איינגעשפיגלט זיך, ער האָט, װי זײַן געװײנהײט איז געװען און ער האָט פֿון דעם נישט געקאָנט זיך אָפּגעװענען, אַרױפֿגעשפּיגן אױף דער האַנט און געגלעט זיך די װײַסע גרױע האָר, װאָס זײַנען שטאַרק געװאַקסן בײַם קאַרק און זיך געשװאַרצט בײַ די װאָרצלען. מאָזעס לעבן, װעסט מיר אפֿשר צוליב טאָן און פֿאַרזוכן פֿון מײַנע מילכיקע קרעפּלעך? איך האָב זײ ספּעציעל געמאַכט פֿאַר דיר, האָט זיך אָנגערופֿן ראָזע, װעלכע האָט, זײַט מאָזעס איז אַ חתן געװאָרן, געפֿונען מער דרײסטקײט צום אָנקל, געדוצט אים, וואָס אַהרן האָט באין אופֿן נישט געקענט ברענגען איבער זיך. דער אָנקל האָט אָבער נישט געענטפֿערט, צוגעגאַנגען צו דער טיר פֿון מאַשעס צימער, אָנגעקלאַפּט און געזאָגט מיט אַ באַפֿעלערישן טאָן, העי, טשײַלד! קום אַרויס, די מאַשין וואַרט! אַהרן איז ווידער בלייך געוואָרן ווי די וואַנט, נאָר ראָזע האָט אים באַרואיקט מיט בליקן. עס זעט אויס אז דעם אנקעלס שטים האט אויך מאשע נישט געקענט ביישטיין, באלד האט זיך די טיר געעפנט און מאשע איז ארויס א בלייכע, זי איז געגאנגען מיט פאמעליכע טריט, איז צוגעגאנגען צום אנקעל און איז געבליבן שטיין, דער אנקעל האט איר אויפגעהויבן דעם קאפ מיט זיינע קורצע פעטע פינגער און זי אנגעקוקט. וואט איז די מעטער וויט יו, מאשע? מאשע האט פלוצים געלאזט הענגען אירע אויגן אויפן אנקל, אירע אויגן זענען גרויס געווען, גרעסער ווי געווענליך, און גרויסע טרערן האבן אנגעפילט דעם גאנצן חלל פון אויג. זי האט געקוקט דעם אנקל אין פנים אריין און געזאגט, מאסט איי מערי יו אנקל? איי קענט, איי קענט! און די פיל זאפטיגע טרערן האבן אויסגערונען פון די אויגן און געפערלט זיך פון די וויעס אראפ אויף די באקן. דער אנקל איז בלייך געווארן און איז געבליבן אן ענטפער. מאשע לעבן, וואס טוסטו? מאשע, מאשע! האט פאטער און מוטער אנגעהויבן שרייען. שאט אפ! האט דער אנקל זיי איינגעשטילט מיט א שארפן פאראכטנדיגן בליק. אלרייט קיד, גיי שלאפן! האט ער געזאגט צו מאשע און איז ארויסגעגאנגען און נישט געשאנקען אפילו א בליק די דערשראקענע טאטע מאמע. קאפיטל עלף. דער טײַװל נעמט אים! דער אָנקל איז געקומען שפּעט אין געשעפֿט. ער איז געװען ערנסט געשטימט און גענומען זיך נאָכקוקן די באַשטעלונגען. ער האָט אָפּגעשראָקן מענטשן מיט זײַן אָנגעכמורעטן בליק און שװער אָטעמען. ער האָט געהאַלטן אין אײן אױספֿרעגן די מענטשן און אַרױסגעװיזן אומצוטרױ. זײַן אַדיוטאַנט סעם איז נישט אָפּגעטראָטן פֿון זײַן זײַט. איז אים עפּעס נישט געפֿעלן, האָט ער אַרױסגערעדט סעמען. גערעדט האָט ער צו סעמען און געקוקט האָט ער אָבער אויף דעם שולדיקן, און דאָס איז גענוג געווען, אַז עס זאָל פֿון יענעם דאָס חיות אַרויס. ער איז אַרויף צו די שנײַדערס אויף דעם אייבערשטן שטאָק. עס איז געווען סלעק-צײַט און דער אָנקל האָט געלאָזט שנײַדן סתּם אַזוי אויף אַן אומגערעט, כּדי די אָרעמע לאַנדסלײַט זאָלן האָבן פֿון וואָס צו לעבן. און ווי יעדער מאָל ווען דער אָנקל פֿלעגט לאָזן אַרבעטן סתּם אויף אומגערעט, איז ער איצט אויך אַרומגעגאַנגען אָנגעלאָדן און אַלע האָבן מורא געהאַט פֿאַר אים. נאָר זײַט דער אָנקל איז אַ חתן געװאָרן, האָט ער אָנגעהױבן זיך צו שאַנעװען און איז נישט אַרײַנגעקומען אין שאַפּ אין די הײסע טעג, דעריבער האָט מען זיך נישט געריכט אױף אים. די שנײַדערס האָבן טאַקע געמײנט, אַז דער אָנקל איז נישטאָ, און סעם, זינט דער אָנקל איז אַ חתן געװאָרן, האָט ער געגעבן אַ מאַך מיט דער האַנט און איז נישט געװען מער אַזױ געטרײַ דעם אָנקל, האָבן זײ זיך דערלױבט צו באַלעמוטשען. עס איז איר געווען איינער פון די הייסטע טעג, די היץ איז געווען אוממעגליך איבערצוטראגן אין דעם נידעריגן לאנגן שאפ וועלכער איז געווען איבערגעמאכט פון א בוידעם אין א ווארשטאט. דער ציגלנער דאך וועלכער איז נאקעט געלעגן איבער די קעפ פון די ארבעטער האט געבראטן פון דער אנגעווארעמטער היץ. איבער א גאנצן לאנגן שאפ האט זיך געהערט א זיס חלשות'דיגער געשמאק פון גאז וואס האט גערונען פון די גומענע רערן מיט וועלכע די פלעטאייזנס פון די פרעסערס זענען געווען באהעפט. די פרעסערס זענען געשטאנען האלב נאקעטע און האבן מיט זייערע אנגעהיצטע אייזנס געפרעסט די נייע וואלענע שטאפן. די פארע פון די גענעצטע שטאפן האט פייכט געמאכט די לופט און געווארפן א מידקייט. די מידקייט איז געקראָכן אין די ביינער און אַיינגעשלעפֿערט דעם מאַרך. אַלעמען האָט זיך געוואָלט שלאָפֿן. פֿון גאַז-געשטאַנק און פֿון שווייס-געשטאַנק. אַ סך האָבן נישט געקענט ביישטיין דעם יצר-הרע פֿון שלאָף און זיינען געפֿאַלן אויף די שמוציקע מאַשינען און געכאַפּט אַ דרעמל. אַנדערע, די שטיק-נייערס, האָבן אויפֿגעהאַלטן זייערע וואַכעדיקייט מיט אַ זמרל. יעקל דעם חזנס האָט זיך דערמאָנט אַן אַלטן-אַלטן ניגון פֿון ראָש-השנה-מוסף, וואָס דער אַלטער חזן האָט געזונגען אין קוזמינער שול. און אַ סך האָבן זיך אויפֿגעכאַפּט פֿון שלאָף צוליב דעם ניגון און דערמאָנט זיך אָן ראָש-השנה אין קוזמין. דער ניגון האָט אַרויסגערופֿן זיסע זכרונות פֿון פֿיש מיט ציבעלעס, פֿון תּהילים-זאָגן, פֿון גרינעם פֿעלד

מיטאמאל האט זיך שלמה'לע דארפסגייער צעלאזט איבער דער מאשין, אנגעהויבן צו יאגן די מאשין מיט די פיס, די לאנדסלייט האבן עס גערופן מנחה דאוונען, ער כאפט אריין א מנחה, און חיים אקס האט זיך אנגערופן, הער נאר דו גארגל, וואס צעלאזסטו זיך צו מנחה אויפן קול? עס איז אוועק א שמועס פון דערהיים. קוזמין האט אויפגעלעבט מיט אלע זיינע דערפער, וועגן, שענקען און פיש אזערעס, ער האט אויפגעלעבט דער אלטער רבי פון קוזמין און ר' לייבוש'ל דיין און דער אלטער חזן און אלע געסלעך און ווינקעלעך פון קוזמין. פון קוזמינער בית עלם זענען אויפגעשטאנען די טויטע וועלכע רוען אין טיפן גראז אונטער די מצבות און זייערע נשמות האבן געשוועבט צווישן די פרעס אייזנס און נאדל פאדעם אויף קאפאטעס און ניי געשניטענע הויזן. זיי האבן נישט געהערט די קוזמינער דעם אנקל קומען, זיי האבן נישט געזען דעם אדיוטאנט סעם, זיי האבן געלעבט אין אלטן קוזמין, אין די פארנאכטן צווישן מנחה און מעריב, אין קוזמינער בית מדרש. העי, קוזמין, וואס איז דער מער? האט סעם אויסגעשריען, נו יא, דער אנקל לאזט שניידן סטאק כדי די שנארער זאלן האבן וואס צו פרעסן. האבן זיי רעכט. וואס טויג זיי ארבעטן? מען דארף סיי ווי נישט די ארבעט. אז דער אנקל וואלט מיר געהארכט. נאר דער אנקל האט אים איינגעשטילט מיט א באוועגונג פון די הענט און געקוקט אויף קוזמין. עס זענען אלע געווען אידן וואס ער האט געקענט פון זיין יוגנט. מיט א טייל פון זיי האט ער פארבראכט אין איין חדר ארומגעלאפן אין גאס, אהיימגעטראגן שטעלן פון אויבסט סוחרים פון מארק און דערפאר געקראגן פארפוילטע אויבסט. אסאך פון זיי האט ער געקענט ווען זיי האבן געלעבט אין נגידות און עשירות און ער האט זיך נישט דערוועגט זיך צו גלייכן צו זיי, ער האט זיי אלעמען געקענט. און איצט זענען זיי אלע זיינע משרתים און האבן מורא פאר אים, און זענען שטיל געווארן ווען ער איז אריינגעקומען. אים האָט זיך מיט אַ מאָל אַליין פֿאַרגלוסט צו הערן דערציילן פֿון קוזמין אַלטע מעשׂות, וואָס זײַנען אים אָנגעגאַנגען ווען ער איז אַ קינד געווען. און ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז קיין אַנדער לעבן האָט ער נישט געהאַט, נאָר דאָס לעבן פֿון זײַן קינדהייט, וועגן וועלכן זיי דערציילן דאָ. דערציילט, רב שלמה, דערציילט ווײַטער פֿון קוזמין! האָט זיך אָנגערופֿן דער אָנקל נאָך אַ לאַנגן באַטראַכטן זיך. אבער ר' שלמה איז שטיל געבליבן. די לאנדסלייט זיינען נישט געוואינט געווען צו רעדן מיטן אנקל גלאט אזוי ווי מיט זייערן א גלייכן. זיי האבן טיף געבויגן די קעפ איבער די רעק און הויזן וואס זיי האבן גענעהט און האבן פאררוישט דעם שאפ מיט דעם קלאפן פון די מאשינען. און די פרעסערס האבן געזעצט מיט די פרעס-אייזנס פון וועלכע עס האט זיך געהערט דער רינענדיגער גאז. דער אָנקל איז טרויעריק געװאָרן. אַ מינוט איז אים דאָס אַלץ נישט פֿאַרשטענדלעך געװען. צו װאָס האַלט ער דאָ אָט די שיינע באַלעבאַטים פֿון קוזמין אין דעם שטיקענדיקן שאַפּ אײַנגעשפּאַנט בײַ דער נאָדל? צו װאָס און פֿאַר װעמען יאָגט ער זי און זיך און מאַטערט זי בײַ דער לאַנגװײַליקער אַרבעט? א מינוט האט ער געקלערט, אפשר וואלט נאך בעסער געווען צו באפרייען קוזמין און אליין אהיים צו פארן אין דעם קליינעם שטעטל און ווערן דער גרעסטער נגיד, מיט שבת, מיט יום טוב, מיט צוויי גרויסע בולאנעס ווי ר' יצחק דער אקסן סוחר, זיין באלעבאס האט געהאט, און צו לעבן דאס אלטע אידיש לעבן וואס ער האט געקענט פון זיין קינדהייט. און איר געדענקט נאך ר' שלמה דעם אלטן ר' יצחק אין דער צייט ווען דער אנקל איז ביי אים געווען א שמייס יונג?

אוודאי אין גן עדן הא ר' שלמה האט זיך דער אנקעל פארקלערט וועגן גן עדן און גיהנום, זאכן וועלכע ער האט אינגאנצן פארגעסן. עס האט זיך אים געדאכט אז ער האט זיין גאנץ לעבן פארשפילט און נישט אנגעגרייט זיך קיין גן עדן. און אפשר איז איצט צייט אנצוהייבן לעבן פאר גן עדן, צו בויען א גרויסע שול, אלע קוזמינער לאנדסלייט זאלן זיצן אין שול און דאוונען און ער זאל זיך דעם גאנצן טאג אפגעבן מיט צדקה. פאר דער וועלט איז ער שוין צו אלט, צו שפעט אנגעהויבן, זאל כאטש זיין א צווייטע וועלט, און אפשר זענען די אלטע אידן גערעכט, עס איז גאר נישטא קיין די וועלט, נאר דאס ריכטיגע לעבן איז ערשט אויף דער צווייטער וועלט. איין מינוט האבן געדויערט די אלע געדאנקען וועלכע זענען אזוי פלוצים דורכגעלאפן דעם אנקל אין קאפ. איין מינוט נאר האט געדויערט דאס אפזאגן זיך פון דער וועלט פון מאַשען, פון די אַלע גענוסן מיט וועלכע ער האָט זיך געפּייניגט אין לאַנגן וואַרטן. באַלד איז אַלץ ווידער אין אים לעבעדיג געוואָרן. ער האָט זיך פּלוצים אויפגעהויבן, דאָס פּנים האָט באַקומען די מינע פאַר וועלכער אַלע האָבן געציטערט, די אויגן שטאַר אומבאַוועגלעך, גלייכגילטיג, מיט דעם פאַראַכטנדיגן שמייכל אויף די ליפּן, און ער האָט געזאָגט צו סעמען. די אַרבעט מוז פאַרטיג ווערן ביז דעם ערשטן. געדענק, באַלטימאָר. ווי מאָסט דעליווערי די גודס און ער האָט נישט געשאָנקען אַפֿילו אַ בליק די לאַנדסלײַט און איז צוריק אַראָפּ אין זײַן אָפֿיס, גענומען זיך אײַנגראָבן אין די בריוו, אין די באַשטעלונגען, אין די ביכער. נאָר דער קאָפּ איז נישט געשטאַנען צו קײן זאַך. װיפֿל ער האָט זיך נישט געפּרוּװט פֿאַראינטערעסירן מיט די געשעפֿטן, עס איז אים נישט געלונגען. אַהײם גײן האָט ער נישט געװאָלט. דאַהײם איז אים געװען לאַנגװײַליק און ער האָט מורא געהאַט פֿאַר איר.

צי זי וויל יא צי זי וויל ניט, ער דאַרף נאָר איין ווונק געבן. נאָר ער האָט זיך אָנגעהויבן צו שרעקן פיל מער פאַר זיך אַליין. אינעווייניק האָט זיך באַהאַלטן אין אים אַ חשד, וואָס זאָגט אים, אַז ער איז שוין צו אַלט אָנצוהייבן אַ ניי לעבן, אַז דאָס לעבן, וואָס ער וויל, וועט ער נישט קריגן. ער וועט עס נישט קענען קויפן נישט מיט זיין געלט און נישט מיט זיין מאַכט. ער האט דעם געדאנק נישט געוואלט צולאזן צו זיך און געקעמפט קעגן אים, און עפעס ווי זיך אליין צו איבערצייגן אז ער פארמאגט נאך די קראפט אנצוהייבן א נייע לעבן, האט אים ארומגעכאפט א ליידנשאפט צו טון עפעס א שלעכטע זאך. ברענגען מאשען פאר א קרבן. עס האט זיך אים געגלוסט צוצופארן מיט דער מאשין נאך מאשען, זי ארויסצונעמען, איבערבלייבן מיט איר ערגעצוואו איבערנאכט, צעברעכן זי, צעטרעטן זי, און ניט חתונה מיט איר. ער האָט געוווּסט, אַז ער קען עס אויספֿירן, אַז עס וועט אים קיינער גאָר נישט טאָן דערפֿאַר, עס קען אים קיינער גאָר נישט טאָן. אין זײַן פֿאַנטאַזיע האָט ער שוין געזען מאַשען אַ צעבראָכענע, זיצט אין דער היים אַ קלאָגעדיקע, זי, דער טאַטע, די מאַמע, קומען און בעטן זיך בײַ אים, אומגליקלעך געמאַכט דאָס קינד, און ער? געלט וועל איך געבן, נאָר חתונה האָבן וועל איך נישט, ער האט זיך געקוויקט מיט א נקמה געפיל. ער וואלט עס אויסגעפירט אויך, נאר אינעווייניג אין הארצן האט אים ווער געזאגט אז דאס איז נישט דער ריכטיגער וועג. א פאטערלעך געפיל וואס האט זיך אריינגעגנבעט אין זיין הארץ און אריינגעפלאנצט געווארן צו מאשען דורך דער צייט וואס ער האט זיך מיט איר אפגעגעבן, האט קעגן דעם פראטעסטירט. און חוץ דעם האט ער טיף געפילט אז נישט דאס וויל ער פון מאשען, אז ווען ער וואלט נאר דאס געוואלט, זי נאר באזיצן, וואלט ער דאס שוין לאנג געהאט. די גאנצע זאך וואס ער האט אזוי לאנג געווארט אויף מאשען און זיך מיט איר אזויפיל אפגעגעבן, איז געווען דערפאר וואס ער האט געוואלט אז זי זאל וועלן, זי זאל אליין וועלן, נישט דערפאר ווייל דער אנקל וויל. ער האט געוואלט אז זי זאל אים ליב האבן, גוט ליב האבן, און וועלן אזוי חתונה האבן ווי ער. אויף דעם האט ער געווארט. דאס איז געווען זיין גאנצע האפנונג די לעצטע יאר, די גאנצע צייט וואס ער האט זיך אפגעגעבן מיט איר. ער האט דאס געזען אין זיין פאנטאזיע יעדן טאג און געקוויקט זיך מיט דעם. זי ווערט זיין ווייב, זי ווערט שוואך, בלייך, און ער האט רחמנות אויף איר, זי ליגט אין קימפעט פון אים אין קימפעט. אַ בלײכע קוקט זי אױף אים מיט אירע גרױסע טרערן-אױגן און ער האָט רחמנות אױף איר. אױף דעם האָט ער געװאַרט און דאָס װעט שױן ניט זײַן. דאָס האָט ער נעכטן אין איר בליק, אין איר פֿאַרװײנטן בליק אַזױ טיף דערזען. און פֿאַר װאָס זאָל עס ניט זײַן? פֿאַר װאָס קען עס ניט זײַן מער? אױף דעם האָט ער געהאָפֿט, פֿאַר דעם האָט זיך געלױנט דאָס לעבן און דאָס לאַנג װאַרטן. ער איז בייז געווארן, ווידער האט די ליידנשאפט געברענט אין אים, אז דאס קען ניט זיין, זאל גארנישט זיין, צעטרעטן זי, צעברעכן און אוועקווארפן. א נקמה געפיל האט געברענט אין אים, ניט אמאל צעברעכן, נאר יעדער טאג חתונה מיט איר צו זי וויל צו זי וויל ניט, נאר צוערשט מוז זי קומען זיך בעטן, דערנידעריגן זיך, בעטן זיך ביי אים אויף די פיס, זיך בעטן, קושן די הענט און בעטן זיך, האָב חתונה מיט מיר. אָ, איך װעל זי שױן ברענגען אױף די קני פֿאַר מיר. און קינדער מוז זי האָבן, צי זי װיל יאָ, צי זי װיל ניט, אין קימפּענט ליגן פֿון אָנקל. און האַלטן זי װי אַ הונט, װי אַ הינטעלע אָנגעבונדן בײַ מיר בײַם בעט, זי זאָל װאַרטן אױף מיר אַ האַלבע נאַכט, און איך מיט אַנדערע װײַבער. אָ, זי װעט זיך אױסריכטן בײַ מיר. עפּעס אינעװײניק אין זײַן האַרץ האָט געצװײפֿלט אין זײַן שטאַרקײט. און די ליידנשאפט האט געברענט דעם עפעס אין הארצן צו איבערצייגן אז ער וועט עס געוויס טון, און ער האט געברומט. צו זי וויל יא צו זי וויל ניט, קינדער מוז זי האבן. אין דעם איז ווער צוגעגאנגען צו אים, ער האט אויפגעהויבן זיינע ברעמען און געזען מאשעס פאטער אהרן, שטייט פאר אים א בלייכער, א דערשראקענער, קוקט זיך ארום אויף אלע פיר זייטן אויב קיינער הערט נישט. אנקעל, עס איז געווען א מיסטעיק, די מיידל האט דערנאך געוויינט א גאנצע נאכט, זי ווייסט ניט וואס עס איז געווען מיט איר. דער אנקעל האט געוואוסט אז דער איד זאגט ליגן, ער זאגט עס דערפאר ווייל ער האט מורא פאר זיין שטיקל ברויט, נאר דאך איז עס אים געווען אנגענעם צו הערן. האט ער זיך פארטיפט אין די בריוו, געלאזט אהרן'ען רעדן און נישט געמאכט זיך הערן. אין אפאר טעג ארום זי וועט זיך גוט אויסניכטערן, זאל דער אנקל אריינקומען, אלץ וועט זיך אויפקלערן. שעט אפ! מער זאל קיין רייד ניט זיין. האב נישט קיין מורא, איך וועל דיך ניט ארויסזעצן. איי עם נאט דיס קיינד אף א מען. פארלויפיג ניט, ביז דו וועסט נישט קריגן קיין באשעפטיגונג. נאר פארשטייסט דאך, אז פון אויסהאלטן דיך מיט דיין הויז, ווי ביז איצט, קען קיין רייד ניט זיין. מאשע איז מיר איצט גארניט, שי דאזענט לייק מי, איך האב גארנישט צו איר, איך ווינטש איר אל דאס גוטס, און אז דו וועסט דארפן נדן פאר איר, פליז, ווי יעדעס לאנדסמאן מיינעם, איי עם נאט דיס קיינד אף א מען. נאר פארשטייסט דאך, אז עקסטרע עקספענסעס קען איך נישט. ווילסט ביי מיר בלייבן, וועסטו דארפן צוריק ארויפגיין אין שאפ אריין, אז ניט וועל איך דיר געבן גוטע רעקאמענדאציעס. אנקל, וואס רעדט דער אנקל? עס איז דאך גארנישט געשען, די מיידל וועט דאך פארשעמט ווערן, וואס רעדט דער אנקל? דעם אנקל האט עס הנאה געטון, ער האט א מינוט אפגעבעגן דעם בריוו און אנגעקוקט אהרן'ען. סעם? סעם איז געקומען צו לויפן. ווי האט מען אים גערופן אינדערהיים? פרעגט ער ווייזנדיג אויף אהרן'ען. סעם איז שטיין געבליבן געצווייפלט א מינוט, דאכט זיך גארגל. גארגל איז אלרייט, ער האט זיך אויפגעהויבן און איז ארויסגעגאנגען פון געשעפט און אפילו א בליק נישט געשאנקען אהרן'ען. סעם, די גוטס מוז געליפערט ווערן קיין באלטימאר ביז דעם ערשטנס, געהערט? יעס אנקל. דער אנקל איז ארויסגעקומען אויף דער גאס, ער האט נישט געוואוסט וואס מיט זיך צו טון, די ליידנשאפט האט נאך אין אים געברענט, זיך וועלנדיג קילן איז ער אוועק צום ווייבל, א זאך וואס ער האט נישט געטון זינט ער איז מיט איר מאן דורכגעקומען וועגן די קינדער. גענומען דאס ווייבל אין א באזונדערן צימער אריין און אוועקגעזעצט זיך מיט איר עסן געבראטענע קאטשקעלעך און טרינקען שנאפס. איר מאן דער קאלעקטאר פון זיינע הייזער האט זיי געמוזט באדינען, טראגן די גוטע זאכן אין שטיבל אריין, געלאזט זיך פון אים די קאמאשן אראפציען און גערופן אים גאליציאנער שמענדריק. דער אנקל האט זיך אנגעשיכורט, א זאך וואס האט זיך זעלטן געטראפן מיט אים, און איז דארטן איבערגעבליבן איבערנאכט. קאפיטל צוועלף. מאשע טרעפט זיך מיטן אנקל. וואס וועט זיין ראזי, וואס? האט אהרן מעלניק געוויינט. אינדערהיים איז געווען תשעה באב, די שטובן נישט געראמט אפאר טעג, מען האט נישט געגעסן און ניט געשלאפן, די איבעריגע קינדער זענען געקומען צו פארן פון די זומער ערטער. דאס שוועסטערל צילי, וואס האט קליינערהייט, ווען אהרן האט נאך געוואוינט אין האפקינס סטריט, געשפילט מואוויס, איז איצט שוין א דערוואקסענע מיידל, געגאנגען אין היי-סקול און האט שוין אליין געהאט אמביציעס צו ווערן א כלה. זי האט צומערסטנס געטומלט און געוויינט אז די שוועסטער גייט זי אומגליקליך מאכן. די איבעריקע קינדער וועלכע האבן זיך שוין דערצויגן אין וואוילטאג, נאר האבן נאך ווי אין א חלום געדענקט די ארעמקייט פון האפקינס סטריט, האבן מער געפילט ווי פארשטאנען דאס אומגליק. זיי האבן נישט געוויינט, נאר זיינען ארומגעגאנגען קינדיש פארזארגט און ערנסט, און די קינדישע פארזארגטקייט האט מער געווירקט אויף מאשען ווי דעם פאטער'ס טרערן. לעלע, דאָס ייִנגסטע שװעסטערל, װאָס האָט פֿון קלײנערהײט געהאַט די געװאױנהײט צו שפּילן די אַמעריקען לײדי און האָט געהאַלטן אין אײן פֿאַרריכטן דאָס ענגליש אין שטוב, זי האָט נאָר געקוקט מיט אירע קינדערשע אױגן אױף מאַשען. מאַשע איז געװען איר אידעאַל און זי האָט נישט געװוּסט װאָס צו זאָגן. זי האָט געפֿילט, אַז מאַשע טוט אַזױ, מוז עס אַזױ זײַן. און דער פאטער אהרן איז ארומגעגאנגען אין שטוב הילפלאז און שוואך, אזוי ווי זיינע קינדער מיט א פארבונדענעם קאפ, און האט געהאלטן אין איין ברעכן זיך די הענט. וואס וועט איצט זיין? וואס? א שרעק האט ארומגעכאפט דעם אידן פאר דער ארעמקייט וואס שטייט אים פאר. ער האט גארנישט געהאט אין זיין לעבן, קיין גלויבן אין זיך, קיין ענערגיע, נאר די גונסט פון אנקל, וואס ער האט געקויפט מיט זיין טאכטער'ס גליק.

נאָר די מוטער ראָזע האָט זיך נישט אונטערגעגעבן. צוערשט האָט זי געלאַכט פֿון דער גאַנצער געשיכטע. די מויד האָט זיך דעם קאָפּ פֿאַרדרייט, זי וועט זיך אויסשלאָפֿן, וועט זי ניכטער ווערן. אָבער אַז זי האָט געזען, אַז די מויד האָט זיך אויסגעשלאָפֿן און איז נישט ניכטער געוואָרן, האָט זי געטענהט צו מאַשען, אַז זי האָט שוין קיין רעכט נישט חרטה צו האָבן. איצט גייסטו חרטה האָבן? צו שפּעט, מײַן טאָכטער. האסט אים ארומגעפירט ביי דער נאז פיר יאר צייט, ער האט פארשפילט זיין לעבן איבער דיר, ער וואלט געקענט חתונה האבן מיט דער שענסטער און בעסטער מיידל, ניט מיט אזא שנארערין ווי דו וועלכער ער האט א קליידל געקויפט. איצט גייסטו חרטה האבן? איצט ווען ער האט זיך געלאזט קאסטן אזויפיל געלט פאר דיר און געווארט אויף דיר אזוי לאנג, האסטו נאך דערנאך חרטה? צו שפעט מיין טאכטער, צו שפעט. האסט באדארפט חרטה האבן ווען ער האט דעם ערשטן דאלאר זיך געלאזט אויף דיר קאסטן, ווען דו ביסט נאך א קליינע געווען, איידער ער האט דיין טאטן א שטעל געגעבן אויף האפקינס סטריט האסטו באדארפט חרטה האבן, נישט איצט. אוי, ראזע, עס איז שוין סיי ווי סיי צו שפעט. דער אנקעל וויל מער נישט הערן און געדענקען דערפון. מאשע האט איינגעזען אז די מאמע איז גערעכט, נאר דאך האט זי זיך נישט געפילט שולדיג. עס איז אלצדינג געווארן אזוי אן איר וויסן, זי האט נישט געוואוסט ווען זי, ווען זי איז א קינד געווען וואס עס הייסט חתונה האבן, ערשט איצט האט זי עס דערפילט, און מער פון אלץ האט זי זיך געשראקן פאר דעם אז זי וועט שוין שטענדיג שטענדיג זיין מיטן אנקל צוזאמען, גיין שטענדיג מיטן אנקל, זיין מיטן אנקל, זי האָט דעם אָנקל נישט פֿײַנט געהאַט, פֿאַרקערט, זי האָט אים זייער גערן געהאַט און זי איז אים זייער דאַנקבאַר געווען, נאָר עס איז געווען לאַנגווײַליק מיטן אָנקל און זי האָט זיך געשראָקן פֿאַר לאַנגווײַליקייט. און וואָס בין איך שולדיק, מאַמע? איך בין ניט שולדיק. ווער דען איז שולדיק? איך בין שולדיק! אויף מיר האָט ער זיך געלאָזט קאָסטן געלט, מיך האָט ער געשיקט אין הייסקול, פֿאַר מיר האָט ער געהאַלטן מוזיק-לערערנס, איבער דיר האט ער רואינירט זיין לעבן, ער וואלט געקענט קריגן א לעדי, א פירסט קלעס אמעריקען לעדי, וועמען נאר ער וואלט געוואלט, ער האט אבער נישט חתונה געהאט, געווארט אויף דיר. וואס מיינסטו? דו האסט אים דעם קאפ פארדרייט און איצט ווילסטו ניט? מיט וועמען שפילסטו זיך? וואס מיינסטו ער איז דיין גלייכן? דו ווייסט ווער דער אנקל איז? דו ווייסט? מאשע האט ניט פארשטאנען וואס די מאמע מיינט. זי האט ניט פארשטאנען פארוואס זי האט דעם אנקל דעם קאפ פארדרייט. זי האט ניט פארשטאנען וואס זי האט געטאן אזעלכעס דעם אנקל פארוואס דער אנקל דארף אזוי בייז זיין. עס האט זיך איר געדאכט אז די מוטער און דער פאטער קענען נישט דעם אנקל. אז זי וועט גיין און וועט אים אלץ זאגן און דער אנקל וועט אלץ באלד מאכן עס זאל זיין גוט. ווי ער טוט עס יעדעס מאל ווען עס איז א טראבל. איך וועל גיין צום אנקל, איך וועל אים אלץ זאגן, איר וועט זען, דער אנקעל וועט ווידער גוט ווערן, האט מאשע געזאגט. שוין צו שפעט, צו שפעט, ער וויל נישט הערן און געדענקען מער, האט אהרן געוויינט. וואס צו שפעט? עס איז גארניט צו שפעט! האט ראזע געשריען אויף איר מאן, וואס פארקלאגסטו מיר דעם קאפ? נאר איינער! האט זי געקנייפט דעם מאן, לאז זי זיך נאר זען מיטן אנקעל, ער וועט איר שוין די נארישקייט ארויסשלאגן פון קאפ, גיי! קלינג אָן דעם אָנקל, רוף אָפּ דעם אָנקל! האָט זי געשריגן אויפֿן מאַן. וואָס שטייסטו ווי אַ ליימענער גולם? אַהרן האָט געפֿאָלגט זײַן ווײַב. ער האָט אײַנגעזען, אַז זי איז גערעכט, ווי תּמיד. ער איז צוגעלאָפֿן צום טעלעפֿאָן מיט האַרצקלאַפּעניש. דער אָנקל האָט געלאָזט לאַנג וואַרטן אויף זיך בײַם טעלעפֿאָן. צוערשט האט ער געלאזן זאגן אז ער איז פארנומען, אז ער איז ניטאָ און אז מ'איז אים געגאנגען זוכן, נאר דערנאך זעט אויס האט ער זיך אליין נישט געקענט בארואיגן און געלאזט אפרופן דעם טעלעפאן צו מאשע'ן. אז ער האט דערהערט מאשע'ס שטים דורכ'ן טעלעפאן איז ער וועכער געווארן. ער האט זיך אפגערעדט מיט איר אז זי זאל קומען זעקס פארנאכט אין קראָם פון וואנען ער וועט זי ארויסנעמען אין א קווייעט ליטל פלעיס וואו זיי וועלן קענען זיך דורכשמועסן. ארום זעקס אזייגער פארנאכט איז מאשע צוגעגאנגען צום אנקל'ס קראם, זי איז געווען אנגעטאן אין איר ענגליש געשניטענעם הארבסט קאסטיום פון ציגל קאליר, אויפן קאפ דעם ברייטן טונקעלעם פילצענעם הוט וואס איז דעמאלט נארוואס מאדע געווארן, זי האט נישט געווארט אויפן אנקל פאר דער טיר ווי זי פלעגט עס שטענדיג טון, נאר איז גלייך אריינגעגאנגען אין קראם אריין. סעם איז איר אנטקעגנגעלאפן, זי פריינדליך באגריסט און איז געלאפן אנזאגן דעם אנקל. דער אנקל איז געווען פארנומען מיט א רייזנדן אין זיין פריוואטן אפיס, וואס איז געווען אפגעצוימט אין א ווינקל פון קראם און וואו עס איז געשטאנען די קאסע און וואו עס איז געזעסן דער בוכהאלטער. דער אנקל האט זיך נישט געלאזט שטערן, געהייסן סעמ'ן ער זאל מאשען איינהאלטן א מינוט, ער וועט באלד ארויסקומען. און ער האט ארויסגעקלאפט דורך די שויבן פון אפיס מיט זיינע פינגער, העלאו! איי עם רעדי אין עי מינוט! סעם האט זיך שוין דערשמעקט אז עס איז עפעס וואס פארגעקומען צווישן דעם אנקל און מאשע'ן און געטראכט זיך אז ווי עס זאל נישט זיין איז גוט אפצוהיטן מאנעס דעם שוועסטער קינד'ס עצה וועלכע האט אים געראטן חנפ'ן זיך צו מאשע'ן ביז ס'איז ביי איר אין די הענט. מאַשע איז אים געפֿעלן זינט דער אָנקל האָט געצױגן זײַן אױפֿמערקזאַמקײט אױף איר, און סעם האָט באַנוצט יעדע געלעגנהײט, װאָס עס האָט זיך אים געמאַכט, צו באַקענען זיך נענטער מיט מאַשען, אַרױסצוּװײַזן צו איר פֿאַרערונג. אױך איצט האָט סעם געהאַלטן אין אײן רימען איר קאָסטיום, װאָס דער אָנקל האָט געקױפֿט פֿאַר אַ מוסטער, און ער האָט צוגעגעבן, אַז װען אַ קױפֿער פֿון אַ גרעסערער פֿירמע אין שיקאַגאָ װאָלט זי געזען אין דעם קאָסטיום, װאָלט ער, סעם, געקענט מאַכן אַ פּאָר שענע דאָלאַר. ער וואלט געווען אנגענומען די באשטעלונג און וואלט זי געווען איבערגעגעבן צו זיינעם א פריינט, א קליידער פאבריקאנט, און נאך האט ער צוגעגעבן אז ווען ער האט זי מאשען פאר א מאדעלקע, ער רעדט זיך נאר אזוי וואלט ער באלד אוועק פון אנקל און אליין געווארן א קליידער פאבריקאנט, ווייל וואס מאשע טוט אן זעט אויס אויף איר מיט דיגניטי. דאס איז געווען דער גרעסטער קאמפלימענט וואס סעם האט געקענט זאגן צו א ליידי. נאָר לאַנג פֿרײען זיך האָט אים דער אָנקל נישט געלאָזט. דער אָנקל איז באַלד אַרױסגעקומען פֿון זײַן פּריװאַטן אָפֿיס, געװאָרפֿן עפּעס אַ בליק אױף סעמען, קײן װאָרט נישט גערעדט, נאָר פֿאַרקנעשט דעם שטערן און ניט זאָגנדיק אַ װאָרט אױך צו מאַשען, האָט ער זי גענומען אונטערן אָרעם און איז אַרױס מיט איר פֿון געשעפֿט. אַז זײ זײַנען אַרױסגעקומען אין גאַס אַרױס, האָט זיך מאַשע אָנגערופֿן אױף ענגליש, אָנקל, דו ביסט זײער בײז אױף מיר! דער אָנקל האָט איר גאָרנישט געענטפֿערט, נאָר האַלטנדיק זי פֿעסט אונטערן אָרעם, איז ער מיט איר געגאַנגען אויפֿן טראָטואַר, קעמפֿנדיק שווער געגן דעם שטראָם מענטשן, וואָס האָט זיך געגאָסן פֿון אַלע ווינקעלעך, פֿון אַלע געשעפֿטן אויף דער גאַס אַרויס און געאיילט זיך צו דער עלעוועיטאָר-סטאַנציע. עס איז געווען די שעה, ווען די געשעפֿטן שליסן זיך און די גאַסן זײַנען פֿינצטער געווען פֿון מענטשן. זיי האָבן איבערן וועג נישט געקענט קיין וואָרט רעדן. דער אָנקל האָט זי געצויגן מיט זיך. וואוהין גייען מיר, אנקל? האט מאשע געפרעגט. ווילסט ניט עסן מיט מיר? האט דער אנקל געזאגט און דערביי נישט געקוקט איר אין פנים אריין. געוויס איך וויל! טא קום! זיי זיינען אריין אין א שמאל געסל. דארט האט זי דער אנקל אריינגעפירט אין א באקאנטן אונגארישן רעסטאראן. דער באלעבאס האט דערקענט דעם אנקל, זיי געגעבן א פלאץ אין א ווינקל אז מען זאל זיי ניט שטערן. דער אנקל האט באשטעלט עסן און אונגארישן וויין.